דער אלטער רבי הייבט אן פריער אז פארשטיין מהו די ענין פון ספירת העומר דער אלטער רבי טייטשט ספירת העומר די עבודה פון תיקון המידות און די פנימיות ענין פון תיקון המידות איז אז די עשר ספירות שלמטה ביי א מענטשן אין זיין אייגענע מידות זאל לייכטן די עשר ספירות שלמעלה. דארפסט פארשטיין וואס איז דאס נוגע און וואס איז דער וויכוח ווי אזוי קומט מען צו צו דעם. דער אלטער רבי איז מבאר בהקדמה וואס איז די ענין פון פסח און שבועות. עס שטייט אז אז והחיות רצוא ושוב בכדי א איד זאל דער אופן ווי אלוקות פארבינדט זיך מיט א מענטשן דער אופן ווי א מענטש פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן איז דאס אין א דרך פון רצוא ושוב אזוי איז דער אופן הקשר פון א איד מיטן אייבערשטן דורך א תנועה פון רצוא ושוב אזוי ווי בנוגע צו א מענטשן מיט זיין לעבן איז דער נפש זיך מתחבר מיטן גוף אין אופן פון רצוא ושוב מצד אחד איז דער חיות מתפשט אין דער גאנצער גוף, דער חיות באלעבט דער גאנצער מענטשן, ווי באלעבט דער חיות דער מענטש, דער חיות שטאמט דאך פון נפש און דער נפש איז העכער פון גוף, און פון דער נפש ווערט עס נתפשט און עס קומט אן און באלעבט א גוף. אבער דער אופן החיות איז נישט נאר ווי דער חיות איז זיך מתפשט פון נפש און באלעבט א גוף, נאר דער חיות איז אלעמאל פארבונדן מיטן נפש ווי דער נפש איז העכער פון צו משפיע זיין אין גוף. דאס איז די פשט רצוא ושוב, מצד אחד שטייט דער חיות אין א תנועה וואס ער וויל זיך אלעמאל וואס ער וויל שטיין מיט א פארבינדונג מיטן נפש, ער וויל שטיין פארבונדן מיטן נפש ווי די נפש איז העכער פון גוף, און נאר דורך דעם קען שפעטער זיין אז דער חיות זאל נתפשט ווערן און נמשך ווערן אין דעם גוף. איז על דרך זה, איז דאס די רצוא ושוב זענען באמת איין זאך, בכדי אז דער גוף זאל לעבן דארף מען האבן די צוויי תנועות פון רצוא ושוב.

ב איז אז ער וויל ואהבת הייסט אז ער וויל ארויסגיין פון זיין מציאות, וויל ארויסגיין פון זיינע הגבלות, און וויל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן וואס איז העכער, וואס איז העכער פון די הגבלות העולם. אלטער רבי רעדט א גאנצע אריכות וואס פאר א התבוננות ברענגט דעם ענין פון ואהבת אין קריאת שמע, אז די התבוננות איז ווי ולגדולתו ווי ווי די אלטער רבי זאגט למלכותך מלכות כל עולמים ולדיו ואדון קבורתו, אז דאס וואס ווערט נתגלה, דער גדלות השם וואס ווערט נתגלה אין וועלט איז דאס אלס נאך אין א ענין פון צמצום, ענין פון מלכות. און די גדולה העצמית פון אייבערשטן אליין, דער אמת'ער גדלות פון אלוקות, קומט בכלל נישט אין אויסדרוק דורך התהוות העולמות. דאס וואס מיר האבן אין וועלט און וואס די מלאכים הכי עליונים זענען משיג פון גדלות השם, איז דאס גארנישט לגבי דעם אמת'ן, לגבי דעם אמת'ן גדלות פון אלוקות, לגבי דעם אין סוף פון אייבערשטן. בשעת א מענטש איז זיך מתבונן און פארשטייט ווי אלץ וואס ווערט נתגלה אין וועלט, אפילו צו די העכסטע נבראים, נאר אין א בחינה פון מלכות, מלכות איז דער פשט, ס'איז נאר א בחינה וואס לגבי א זולת הייסט עס א גדלות, אבער לגבי אים אליין איז דאס כלא חשיב, דאס בכלל קיין, איז דאס קיין ענין נישט, קיין מציאות נישט, ס'איז אפילו נישט קיין איין פראצענט פון זיין גדלות, ס'איז גארנישט לגבי אים, איז ברענגט עס ביי א מענטשן א תנועה פון אהבה וואס ער וויל ארויסגיין פון זיינע הגבלות, ארויסגיין פון זיין פון זיין צמצום, ער וויל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן וואס איז העכער אינגאנצן פון דער מציאות פון וועלט. דאס איז די פשט רצוא. רצוא איז די פשט אז א מענטש איז מרגיש א העכערע זאך, א העכערע גילוי, א גילוי, אלטער רבי טייטשט עס ווי עס איז געווען בפעם הראשונה, אז עס איז געווען דער נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. וואס איז די פשט נגלה עליהם? אידן מצד עצמם געפינען זיך אין וועלט, און עס איז נתגלה געווארן ביי זיי מלמעלה א ענין וואס איז העכער פאר זיי, עס איז נתגלה געווארן פאר זיי מלמעלה מלך מלכי המלכים, דאס נישט זיי האבן געהאלטן דערביי, זיי האבן נישט, אין זייער קאפ, עס איז געווען העכער פון זייערע השגות, העכער פון וואס פון וואס זייערע כלים קען פארנעמען, עס איז נתגלה געווארן מלמעלה א זייער העכער מדריגה פון אלוקות, און וואס האט דאס פועל געווען ביי א מענטשן, א תנועה פון רצוא וואס זאל אוועק לויפן פון זיך און פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן, ער דערהערט ווי דער אייבערשטער איז העכער פון זיין מציאות, ווי טאקע קומט ער צו צו דער דערהער אז דער אייבערשטער איז העכער פאר אים? ווייל עס איז נתגלה געווארן מלמעלה, דאס וואס זיין שכל מצד עצמו קומט צו צו דעם דערהער דאס אלץ וויפיל א מענטש מצד עצמו קען צוקומען.

פארבינדן מיטן אייבערשטן ווי דער אייבערשטער איז העכער פון וועלט, איז דאס יציאת מצרים, דאס אינו אלא לנפש האלוקית בלבד. דאס איז אלס א יציאה א ענין וואס ווערט זיך אויפגעטאן נאר אין נפש האלוקית, שהיא בבחינת גלות בתוך מצרים וגבולים המכסים כו', כמו שאמר פרעה לא ידעתי את הויה, איז דער אלטער רבי ברענגט דא כמה ראיות אז דער גאנצער ענין וואס רעדט זיך יציאת מצרים איז געווען נאר פאר נשמות, איך האפ לערנען די פאר שורות, אז דער גאנצער ענין פון יציאת מצרים איז געווען א זאך נאר ווען די נשמה איז אויסגעלעזט געווארן, אבער נישט דער נפש הבהמית פון א אידן, נישט דער גוף, נאר ווען די נשמה איז אויסגעלעזט געווארן, דער נשמה מצד עצמו, זאגט דער אלטער רבי, דער נשמה איז געווען בגלות אין די מצרים וגבולים פון וועלט, זי איז געווען אין דער העלם והסתר הגוף, און דורך און ס'איז געווען אז די נשמה איז ארויס פון מצרים.

ער האט נישט מסכים געווען אז דער אין סוף פון אלוקות הייסט אז וועלט איז איז איז ברענגט אינגאנצן נישט ארויס אלוקות, דאס דאס האט ער נישט מסכים געווען, און דער און ער איז מעלים ומסתיר אויף דעם ענין, ער איז מעלים ער איז מכסה, פארקערט ער ביי פרעה לייגט זיך אז וועלט איז א מציאות חשובה, ער געפינט זיך אין וועלט, און אויב וועלט איז נתהווה געווארן מוז זיין אז דער גאנצער ענין ליגט אין דער אין דער וועלט וואס איז באשאפן געווארן, אוודאי איז דא א באשעפער, און און דער באשעפער ווילסט צוקומען צו דער באשעפער דורך דעם וואס דו ביסט מתבונן אין די גדלות ווי עס ווערט אויסגעדריקט אין וועלט. און ער איז מעלים ומסתיר, ער גיט א חשיבות צו וועלט, און ער איז מעלים ומסתיר אויף די מדריגה פון אלקות וואס איז העכער פון וועלט, לא ידעתי את הויה, און די נשמה געפינט זיך אין דער העלם והסתר, אזוי ווי אידן האבן זיך געפונען אין מצרים, זיי האבן זיך געפונען אין א פלאץ וואס דער גאנצער, זאגט דער גאנצער שיטה פון דער פלאץ איז געווען, דער גאנצער קולטשור פון דער פלאץ איז געווען, אז די, אז, אז, אז מיר געפינען זיך אין וועלט, דארף מען זען, איז אלץ דארף מען זיין פאוקעסט אויף דער וועלט וואס איז באשאפן געווארן. און אוודאי, און דער בורא דארף מען אויך נעמען ווי דער וועלט גיבט ארויס וואס דער אייבישטער איז. אבער נישט, נישט, נישט שולל זיין וועלט, נישט זאגן אז וועלט איז קיין מציאות נישט, נישט זאגן אז כדי צו פארבינדן מיט אלוק מיטן אייבישטן דארף מען אוועקלויפן פון וועלט, דאס דאס איז ער נישט מסכים געווען, פארקערט אלץ ווי אלוקות ווערט נתגלה דורך דער מציאות העולם.

ער מצד עצמו איז העכער פון פרעה, נאר ער איז אראפגעגאנגען אין מצרים. אראפגעגאנגען הייסט אז מצד עצמו איז ער נישט שייכות דארטן, ער איז העכער דערפון. אנכי ארד עמך מצרימה, און איך וועל דיר אויך אויפהייבן פון דארטן. דאס שזהו שנאמר ליעקב, דאס איז געזאגט געווארן טאקע צו יעקב, שהוא הנפש האלוקית בלבד, דאס הייסט וועגן נפש אלוקית. און די אלטער רבי טייטשט ווייל די נפש אלוקית, און פריער זאגט וואס איז יעקב די נפש אלוקית, וואו מרומז אין יעקב די נפש אלוקית, זאגט ער יעקב איז יוד עקב, יעקב חבל נחלתו כי חלק ה' עמו. ס'איז דער ענין פון אנכי ארד עמך מצרימה, דאס איז יעקב כי חלק הוויה עמו, אז אלוקות איז אראפגעגאנגען מיט יעקב אין מצרים און דער אייבערשטער וועט אים ארויסנעמען. דאס איז דארט. לאמיר פשוט אפענדיגן די פאר שורות, מה שכתוב וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה', שישראל בלבד שהוא נפש אלוקית. דער נשמה האט געזען די יד הגדולה. אה, פארוואס איז טאקע דער גאנצער ענין שייכות נאר צו די נשמה? אויף דעם טייטשט דער אלטער רבי כי ישראל עלה במחשבה, ישראל לי ראש, וישראל בלבד ראה את אשר עשה השם כו'. דאס הייסט ווי דער אלטער רבי זאגט ווען מען רעדט אין ענין פון מצרים, די גאנצע אריכות וואס מען רעדט רצוא איז אז ער וויל אוועקלויפן פון מצרים און ער וויל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן וואס איז העכער פון וועלט, איז דער גאנצע ענין איז שייך ווי דער ווי דער אז מען זאגט א מושג פון מצרים ומיצר,

לייגט אים אריין אין א טרעפ, ער קען נישט זיין, ער קען זיך נישט זיין ווי ווי דער צמח דארף זיין. מה שאין כן פאר אן אבן, אז מען פארצאמט אים אין א אין א קעסטל איז דאס נישט קיין פארצאמונג, פארקערט דאס איז זיין דאס איז זיין נאטירליכע ארט, דארטן איז ער בעסט. און על דרך זה אין יעדן סוג נברא, אז מען זאגט אז מען זאגט א זאך געפינט זיך אין א מיצר מיינט עס אז דער זאך קען זיין ברייטער, אז מצד דער מהות פון דער זאך דארף ער זיין ברייטער, דארף ער זיין מער בהתפשטות, איז מען פארצאמט אים. אבער אויב דאס איז דער פלאץ פון דער זאך, אט דארטן דארף ער זיין, און יעמאלט איז עס נישט, איר פארצאמט איר אים נישט. אז מען פארשליסט א מענטש אין א קליינע צימערל און מען לאזט אים, מען לאזט אים נישט זיין ווי דער מענטש דארף זיין, איז דער מענטש וואס ער דארף צו זיין קען זיין אסאך ברייטער, קען זיין אסאך, קען וואקסן אסאך מער. מען האט אים פארצאמט ערגעץ, מען האט אים אריינגעשטעלט אין א מיצר. איז פאר די נשמה, וואס רעדט אייך דער רבי, וואס איז דאס יציאת מצרים? אז א איד גייט ארויס פון וועלט און ער דערהערט און ער קען זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן וואס איז העכער פאר וועלט, און ער האט דערהערט ווי מלכותך מלכות כל עולמים, אז אלעס ווערט נתגלה אין וועלט, אלוקות ווערט נתגלה אין וועלט, איז דאס א מדריגה פון מלכות, וואס איז כלא חשיב לגבי דעם אייבערשטן. איז דאס אלץ גערעדט געווארן אז מ'רעדט לגבי א נשמה, א נשמה מצד עצמו איז פארבונדן מיט שם הוויה. א נשמה מצד עצמו דער אלטער רבי זאגט ישראל עלה במחשבה, פון וואנעט איז דער שורש פון די נשמות? די נשמות זענען מושרש אין די בחינת המחשבה פון אלוקות. וואס זאגט מען אז מ'זאגט? מ'זאגט די פשטות, ס'ווארט ישראל עלה במחשבה, וואס מיינט צו זאגן ישראל עלה במחשבה? וואס איז די חילוק פון מחשבה מיט דיבור על פי פשטות? דיבור איז וואס א מענטש רעדט און וואס ער גיבט ארויס זיינע זיינע זיינע כוחות, זיינע סברות, זיינע זאכן צו א צווייטן מענטשן, איז דאס דיבור, איז דאס וואס דער מענטש ווערט נתגלה צו א צווייטן, צו א זולת, און מחשבה איז דער מענטש ווי דער מענטש געפינט זיך לעצמו, דער מענטש'ס אייגענע פריוואטע וועלט, דאס איז זיין מחשבה. וואס א מענטש טראכט, דער עולם המחשבה פון א מענטש, און דאס איז זיין אייגענע פריוואטע וועלט, איז אז מען זאגט ישראל עלו במחשבה, אין אלוקות אויך פאראן די צוויי מדריגות, ס'איז דא די בחינת המחשבה פון אלוקות, כביכול ווי אלוקות שטייט אין זיך, ווי אלוקות געפינט זיך אין זיין אייגענע פריוואטע וועלט, ווי אלוקות איז אין זיין אייגענעם עצמיות, און ס'איז פאראן די בחינת הדיבור פון אלוקות וואס דער אייבערשטער איז משפיע חיות צו א וועלט, צו א זולת, צו א וועלט. און נשמות, זיי זיינען שייכות, נשמות איז מושרש אין די בחינת המחשבה פון אלוקות, נשמה איז מושרש אין דער אייבערשטער ווי דער אייבערשטער איז לעצמו כביכול, איז די נשמה, וואו איז די נשמה מצד עצם מהותה, וואו דארף זי זיין, זי דארף זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן ווי דער אייבערשטער איז העכער פון וועלט, מיט בחינת המחשבה פון אלוקות, בשעת די נשמה ווערט א, געפינט זיך אין א מצרים, זי געפינט זיך אין א פלאץ וואו דארטן זעט מען ווי וועלט איז א מציאות חשובה, מען געפינט זיך אין די הגבלות פון וועלט, האט מען פארצאמט די נשמה, לאזט מען נישט די נשמה זיין און לעבן ווי די נשמה קען לעבן באמת, מען פארצאמט די נשמה אז זי קען נאר געניסן, זי קען נאר מרגיש זיין אלוקות, ווי אלוקות ווערט נתגלה דורך דער מציאות העולם, דורך די הגבלות פון וועלט, איז דאס פאר די נשמה דאס א מורא'דיגע מיצר, ווייל די נשמה מצד עצם מהותה איז שייכות מרגיש זיין דעם אין סוף פון אלוקות. אז מ'וועט נעמען א מענטשן וואס דער מענטש וועט נעמען א אינגל וואס ער איז בשייכות צו שטארק וואקסן אין זיין לערנען, קען זיין ער קען זיין קען לערנען ש"ס, קען האבן גרויסע ידיעות און מחדש זיין, און מ'וועט אים נאר מ'וועט אים אזוי פארצאמען אז ער זאל קענען לערנען נאר עפעס קלייניגקייטן, עפעס א קלייניגקייט האט מען האט מען מצמצם, ער האט חושים אויף וואקסן אסאך מער, ער האט חושים אויף וויסן אסאך מער, און מ'האט מ'האט אים מגביל געווען, און די נשמה האט חושים, זי איז בעצם פארבונדן מיטן אין סוף פון אלוקות, בשעת זי געפינט זיך אין מצרים און זי קען זיך נישט פארבינדן און זי קען זיך נישט זי קען זיך נישט ווי מ'זאגט מרגיש זיין און לעבן מיט דער אין סוף פון אלוקות איז מען אים מגביל זיין און מצמצם דאס איז מצרים בשעת ס'איז געווען די נגלה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא די נשמה ארויס פון מצרים דאס איז אלץ פאר די נשמה אבער וואס איז בנוגע צו דער גוף און דער נפש הבהמית דער חלק פון א איד וואס ער איז א וואס ער איז א ער איז א ער איז א בריאה ווי אלע אנדערע נבראים

און לגבי אים איז זיין אין וועלט און נעמען אלוקות ווי אלוקות ווערט נתגלה אין וועלט דאס איז נישט קיין צמצום פאר אים, פארקערט דאס איז איר ארט, זי איז א חלק פון דער בריאת העולמות, און דער גאנצער סיסטעם פון יציאת מצרים איז נישט בשייכות מיט דעם גוף און נפש הבהמית, דאס זאגט ער, אז דער גאנצער ענין פון יציאת מצרים דאס נאר פאר די נשמה, בחינת ישראל, זאגט ער וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם, שישראל בלבד שהוא נפש אלוקית איז ער האט געזען די יד הגדולה,
אבער די נפש הבהמית זי האט נישט קיין זי האט נישט זי האט נישט זי איז נישט קיין זי האט נישט קיין חוש אויף צו מרגיש זיין דעם ענין פון יד הגדולה זי האט נישט קיין חוש צו מרגיש זיין די מדריגה פון אלקות וואס איז בבחינת נס וואס איז העכער פון די הגבלות העולם. וכמו כן בקריאת שמע דאס איז אן עבודה בבחינת רצוא יציאת מצרים הנ"ל ואהבת איז דאס אינו אלא נפש אלקית בלבד, אבל נפש הבהמית איז דער גאנצע ענין רעדט נישט צו אים. איז מי כמוך כשהרצתה לאכול כמעשה בהמה, איז ביי אים די נפש הבהמה איז פארבונדן מיט די זאכן מיט וואס די נפש הבהמה איז פארבונדן, און זי האט נישט, די גאנצע יציאת מצרים האט נישט צו טון מיט נפש הבהמה. און וואס איז טאקע די פראבלעם מיט דעם? וואס טאקע דארף מען האבן אז די נפש הבהמה זאל אויך האבן א פדיה? וואס קען נישט זיין גענוג טאקע אז עס זאל זיין א איד, און דער איד האט א נשמה, און ער זאל ביי זיך ערוועקן און מגלה זיין די נשמה וואס געפינט זיך אין אים, און די נשמה וועט זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן, איי ער האט א נפש הבהמה וואס די נפש הבהמה האט ליב עסן, וועט ער נישט, איז דא א נפש הבהמה וואס ער דארף נישט לעבן מיט אים. דער אלטער רבי זאגט אין תניא, רק תיקר נפשו בעיניו, און דער איד די גוף וועט זיין נבזה ושפל, איז וואס איהם נוגע וואס טוט זיך מיטן גוף? א איד האט א נשמה, און ס'ווערט נתגלה ביי איהם די אור הנשמה וואס געפינט זיך אין איהם, און ער וועט לעבן מיט די נשמה זיינע, איי די נפש הבהמה זיינע האט ער נישט איבערגעמאכט, ער האט, דער אלטער רבי זאגט, מכל מקום מריצה לאכול כמעשה העמים, וואס איז דער גרעסטער פראבלעם מיט דעם? איז אויף דעם זאגט אלטער רבי, אבער כדי לקבל את התורה, שהוא גילוי רצונו יתברך כביכול, למטה וצריך להיות מקודם בחינת ביטול הנפש הבהמית גם כן. וואס איז די ענין פון מקבל זיין תורה דארף מען האבן אויכעט מברר זיין די נפש הבהמית וואס איז דאס תורה גילוי רצונו יתברך למטה דאס איז דאס איז די ענין פון תורה תורה איז אז אז דער רצונו דער רצון פון אלוקות דער בלי גבול פון אלוקות ווערט נתגלה גילוי רצונו יתברך דאס ווערט נתגלה אין אונזער וועלט. ווייל דאס איז א גאנצן אן אנדערע תנועה פון רצוא, פון דעם ענין פון רצוא, אין צוויי זאכן, דער כוונה פון דער נתינת התורה איז אויף וואס זאל לייכטן רצונו יתברך, וואס זאל זיין גילוי רצונו יתברך, אין וועלט, אין נבראים וואס זענען פארבונדן מיט וועלט, דאס הייסט אין דעם נפש הבהמה זאל לייכטן רצונו יתברך, נישט, די כוונה איז נישט אז עס זאל לייכטן נפש אלוקית דעם אייבערשטנ'ס רצון, עס זאל לייכטן טאקע אין דעם גוף און נפש הבהמית, למטה זאל זיין גילוי רצונו יתברך, דאס איז איין זאך, און אויכעט אין וואס פאר א אופן זאל זיין התגלות הרצון. אין וואס פאר אופן זאל לייכטן טאקע תורה דא למטה אין וועלט, אין א אופן נישט, נישט אין אופן פון רצוא, נישט אין א אופן וואס וועלט גייט ארויס פון זיך און געפינט זיך און שטייט בהפשטה פון איר אייגענע מציאות, ווי דער רבי שפעטער וועט שפעטער מסביר זיין באריכות, דער כוונה איז אז דער גילוי רצונו זאל זיין אין דער וועלט טאקע ווי דער וועלט שטייט אין אירע אייגענע ראמען, אין אירע אייגענע פלאץ, אין אירע אייגענע טבעיות, און דארטן זאל לייכטן גילוי רצונו יתברך.

און די גאנצע זאך פון יציאת מצרים בנפש האלוקית איז נאר א הכנה אז מ'זאל קענען שפעטער איבערמאכן די נפש הבהמית. די כוונת די כוונה פון קבלת התורה איז נישט אז די נשמה זאל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן, די כוונה פון מתן תורה אז אזוי ווי עס זאגט גילוי רצונו יתברך למטה, וואס הייסט למטה? למטה איז אין וועלט זאל נתגלה ווערן דער אייבערשטנ'ס רצון, אין דער מציאות העולם, די נשמה לכתחילה איז פארבונדן מיטן מחשבה,

שם בן בגימטריא בהמה שהוא שרש המרכבה דפני אריה כו'. והמרכבה הנל הוא שרש ומקור לכל הבהמות ונפש הבהמית שלמטה שנמשכו ממנו. איז למעלה פאראן בחינת בהמה. איז די ערשטע זאך. וואס איז דאס בחינת בהמה? וואס איז די בחינת בהמה למעלה? דאס איז די מרכבה אויף שם בן. דאס זאגט די מרכבה אויף שם בן איז דאס די בחינת בהמה בהמה שלמעלה, שם בן אליין ווערט אנגערופן בהמה רבה, און דער בהמה שלמעלה איז א מרכבה צו דער דאס הייסט אז זי איז א כלי צו דעם בחינה פון שם בן. באלד אלטער רבי וועט באלד מער מער אפטייטשן. יא. אוי, דאס איז דאס איז בחינת בהמה שלמעלה. וואס איז דאס שעורה?

כ'מיין, דאס איז, די אלטער רבי איז נישט מסביר אזויפיל דעם דעם דעם דעם גאנצן ענין וואס ער רעדט דא, אז בשעת א מענטש, עס איז וואס די אלטער רבי וויל ארויסברענגען אז ס'איז פאראן די בחינה פון שם בן אין אלוקות, שם בן, און דער בהמה שלמטה, עס איז, די אלטער רבי וויל ארויסברענגען עס איז פאראן דער מציאות פון וועלט, מען רעדט נישט דער נשמה וואס איז מושרש אין בחינת מחשבה, עס איז פאראן דער מציאות פון וועלט.

דאס איז וואס נוגע צו דעם ענין, לאמיר לערנען אביסל ווייטער וועט זיין מער פארשטאנדיג. כמו מאכל שעורים שנבלע בבהמה שלמטה וחוזרים ומתחדשים בכל יום כו', אקעי, דארט האט ער באטייטשט, דאס זאגט ער יוצר משרתים אז בשעת א איד עסט לשם שמים ווערט נוצר, דורך דעם וואס ער עסט לשם שמים מאכט ער דער מאכל א כלי צו אלוקות, ער איז מברר דעם מאכל מאכט ער פון דעם א כלי צו אלוקות, און דאס איז דער פשט א מלאך, שאפט זיך פון דעם די מרכבה שלמעלה.

א מלאך. וואס וויל ער מאכן פון זיין מאכל א מלאך? ער מאכט פון זיין מאכל אז זיין מאכל זאל זיין א מרכבה צו אלוקות, אז זיין מאכל זאל זיין בטל צו אלוקות. זאג אין פשטות, אז איר, וואס איז די פשט א איד עסט לשם שמים? ער נעמט דער מאכל, און אנשטאט נוצן דער מאכל אז ער זאל ווערן עפעס, ביי אים זאל זיין מער געשמאק, ער נוצט דער מאכל אויף זיין אייגענע אינטערעסן, אז ער, אז ער זאל פילן נחת, אז ער זאל פילן הנאה, ער עסט עס בכדי ער זאל האבן כח וחיות אויף צו דינען דעם אייבערשטן. און נוצט ער א געוויסער מציאות פון נברא, און נוצט א מציאות פון וועלט, און וואס, פארוואס נוצט ער דאס? וואס איז דער מכוון פון דעם נוצן? בכדי אז דער זאך זאל קענען אויספירן דאס וואס דער אייבערשטער וויל, מען זאל קענען לערנען תורה, מען זאל קענען טון א מצוה, איז דאס דער פשט, ער שאפט א מלאך, ער מאכט פון דער מציאות מאכט ער א מלאך, דער גאנצער ענין פון א מלאך איז אז ער אז ער טוט, ער איז מקיים דאס וואס דער אייבערשטער וויל, ער פירט אדורך א שליחות וואס דער אייבערשטער וויל, איז א מרכבה צום אייבערשטן. ער פירט אדורך דאס וואס דער אייבערשטער וויל מען זאל אדורכפירן, בשעת א איד עסט לשם שמים מאכט ער פון דער מאכל א מלאך, מאכט ער פון דער מאכל אז דער מאכל זאל עכט וואס זאל זיין זיין גאנצן ענין אויף צו דורכפירן א כוונה שלמעלה, דאס שטייט אז דורך די מאכלים ווערט ווערט ווערט מלאכים, ווערן געשאפן מלאכים, איז דאס שטייט יוצר משרתים א יעדער טאג ווערט נייע מלאכים, בשעת א איד נוצט עניינים גשמיים לשם שמים שאפט ער מלאכים, דאס איז פשט א מלאך. אינטערעסאנט, כמו מאכל שעורים וואס נבלע בבהמה שלמטה וחוזרים ומתחדשים בכל יום, אזוי ווי דער מענטש, אזוי ווי דער בהמה וואס בשעת זי עסט ווערט נתחדש, זי נוצט אויס די שעורה און ס'ווערט נתחדש איר חיות, און דערנאך דער צווייטער טאג נעמט זי נאך שעורים און נאכאמאל איז נתחדש איר חיות, על דרך זה די בהמה רבה שלמעלה ווערט נתחדש דורך די בירורים וואס א איד עסט למטה. וזהו יניפנו אקעי, און דאס איז אלס דער בחינת הבהמה ווי דאס איז מצד עצמו. דאס איז דער עומר און דער בהמה מצד עצמו. דער בהמה רבה דאס איז די בחינת המלאכים שלמעלה וואס זענען וואס זענען א מרכבה צו אלוקות זיי פירן דורך דאס וואס דער אייבערשטער וויל, בשעת א איד און דער שעורים איז דאס מאכל בהמה. דאס נוצן די עניינים גשמיים פאר דער מכוון און מיט זיי צו דורכפירן דאס וואס דער אייבערשטער וויל פון די וואס דער אייבערשטער וויל פון זיי, לערנען תורה דורך זיי, וואס עס זאל נישט זיין, איז דאס איז דער דאס איז ענין פון מאכל דאס איז דער עומר מיטן בהמה מצד עצמו, און דערנאך איז דא די עבודה פון כהן אויף ס'זאל זיין הנפת העומר, יניפנו וזהו יניפנו הכהן שהוא בחינת וואס איז פריער וואס איז דאס כהן שהוא בחינת חסד העליון דאס איז כהן איז חסד העליון איז העלאת בחינת בהמה רבה הנל על ידי עומר שעורה שיעור ה' הנל וואו צו וואו איז ער דאס מעלה לפני הוי' למעלה מהוי' כנראה איז די אלטער רבי רעדט דעם גאנצן ענין הזה אין אותיות פון קבלה וואס ווערט אויפגעטון דורך הנפת העומר די נבראים מצד עצמם פני שור פני אריה מצד עצמם זענען נאר א מרכבה צו בחינת שם בן איז שם בן איז א צירוף איז א געוויסער צירוף פון שם הוי' גיין אין די פרטים איז א געוויסער צירוף פון שם הוי' און דער בהמה מצד עצמו איז נאר א מרכבה צו בחינת שם בן.

איז פארוואס די שאלה, די שאלה איז אז די פסוק ממחרת השבת געווען א גאנצע ויכוח מיט די צדוקים אז ממחרת השבת איז שבת בראשית איז די קשיא וואס פארוואס האט נישט געקענט שטיין קלאר ממחרת היום טוב וואס האט געדארפט שטיין ממחרת השבת זאל זיין א גאנצע ויכוח וואס מיינט שבת האט געדארפט שטיין לכתחילה ממחרת היום טוב ווי די חסידות מבאר מען וויל ארויסברענגען וואס איז דער צו וואו דארף מען מעלה זיין די בהמה.

דאס איז דער מדריגה פון דער עבודה פון הנפת העומר, ועל ידי זה, אחר כך על ידי ספירת העומר, הוא המשכת מקיפין מלמעלה למטה לעומר וכו'. דא האט ער גערעדט אלס למעלה. לאחרי וואס מ'איז מעלה דעם בהמה, ס'איז מען דער דער דער מדריגה פון לפני הוויה למעלה מהוויה, דערנאך הייבט זיך אן די עבודה פון ספירת העומר, וואס איז די עבודה פון ספירה עשה אמר? אויף צו ממשיך זיין דעם אור השם וואס איז העכער פון שם הוויה, דאס ברענגען למטה, צו דער בהמה ווי ס'געפינט זיך למטה. נישט מעלה זיין די בהמה, נישט הנפת העומר וואס מ'הייבט אויף דעם בהמה צו לפני הוויה, נאר ממשיך זיין די אורות מקיפין שלמעלה צו דער בהמה ווי ס'געפינט זיך למטה. וזהו היום יום א' לעומר, יום איז בחינת חסד, כמו שכתוב יומם יצוה השם חסדו והיינו בחינת חסד עליון להמשיך מלמעלה מעלה לבחינת עומר כדי שיהיה ביטול הרצון בנפש הבהמית גם כן דווקא. וזהו לרצונכם, כדי שיהיה ביטול הרצון שלכם על ידי המשכת המקיפין הנ"ל על ידי ספירת העומר כו'. איז די אלטער רבי בפועל נישט מסביר אזוי שטארק וואס מיינט עס אין זאגן מער פשוט'ע ווערטער וואס איז דאס דער עבודה פון ספירת העומר, די אלטער רבי רעדט אלץ אין דער שרש אין דער שרש למעלה דעם ענין, עס איז שווער צו פארשטיין וואס מיינט די אלטערנאטיווע דא, וואס מיינט די אלטער רבי דא אין עבודת האדם דעם גאנצן ענין, וואס איז דער ספעציעלער עבודה פון הנפת העומר אויף צו אויפהייבן דעם דעם דעם. וואס מיינט דאס אויפהייבן די בהמה אז עס זאל ווערן א כלי צו דער צו למעלה מהוויה לפני הוויה? אבער וואס מען זעט יעדע דא איז אז אין דער עבודה פון ספירת העומר איז פאראן צוויי חלקים, עס איז פאראן איין חלק וואס מען הייבט אויף דעם נפש הבהמית, מען איז עם אליין מעלה, צו לפני הוויה, הנפת העומר איז, מען הייבט עם אויף צו א מדריגה וואס איז העכער פון לפני הוויה צו א מדריגה וואס איז העכער פון שם הוויה, דאס איז איין זאך, און דערנאך איז דער העלאה פון דער בהמה נישט גענוג, שפעטער דארף מען ממשיך זיין צו ווי די בהמה געפינט זיך למטה, אז ביי איר זאל לייכטן די בחינת המקיפים שלמעלה. זאג, דער צווייטער חלק זאגט דער אלטער רבי מער קלאר, דא וואו דער אלטער רבי רעדט דעם ביטול רצון שלכם. כדי שיהיה ביטול רצון נפש הבהמית גם כן דווקא. דאס הייסט, ס'איז דא א גרויסער חילוק פון דער עבודה פון נפש הבהמית און די עבודה פון נפש אלוקית. נפש אלוקית איז וואס איז דער? דער נשמה מצד עצמה איז שייכות צו שם הוויה. איר מהות מצד עצמה איז איז שייכות, זי איז נאטירליך פארבונדן מיט שם הוויה, דאס איז איר פלאץ. ישראל עלו במחשבה, דער נשמה מצד מהותה איז איר איר ארט וואו זי נאטירליך דארף זיין, זי ביי איר לייכט אלוקות ווי ס'איז העכער פון וועלט. יציאת מצרים באמת איז נישט וואס מען איז מבטל דעם נשמה, מען איז נישט מבטל די נשמה, די נשמה דורך יציאת מצרים קומט צוריק צו וואו זי בעצם איז שייכות, בעצם איז די נשמה א זאך וואס שפירט דער אין סוף פון אלוקות. דער עבודה פון די וספרתם לכם דער אלטער רבי רעדט איז אויף צו מבטל זיין די נפש הבהמית. די נפש הבהמית איר מציאות איז טאקע וועלט, דאס איז איר מציאות. דער עבודה פון ספירת העומר איז אויף צו, זאגט, אויף צו כופה זיין וועלט, אז וועלט זאל זאל דערהערן אז ס'דא עפעס העכער פאר איר, און זי זאל נתבטל ווערן צו דעם ענין. ס'איז אן אנדערע סארט עבודה. ס'איז א באזונדערע ענין. דער העלאה איז אז דער נשמה, אז דער בהמה זאל טאקע זאל טאקע אויפהייבן זיך צו העכער פון זיך. זי זאל זי זאל זי זאל זי זאל זיך אויפהייבן און זי זאל הערן אז ס'איז דא א מדריגה וואס איז העכער פון איר מציאות טאקע. נישט, ס'איז נישט, דאס איז נישט דער זעלבער טייטש רצוא ווי מען זאגט רצוא בנפש אלוקית. רצוא בנפש אלוקית איז ווען דער נשמה קומט צוריק צו איר אייגענעם עלעמענט, זי קומט צוריק צו זיך, דערפאר לויפט זי אוועק פון איר, פון איר העלם והסתר, פון דער גוף. דער הנפת העומר איז וואס מען הייבט אויף די נפש הבהמית צו אן ארט וואס איז טאקע העכער פון איר, זי זאל, זי זאל זיך פארלירן. מען זאגט בפשטות, מען זאגט, דער אלטער רבי טייטשט נישט אויס וואס דאס מיינט אין עבודה, מען זאגט אז א איד לערנט, לערנט א ענין פון אלוקות וואס איז העכער פון מציאות. וואס איז העכער פון די איבער שייכות מיט די נפש הבהמית צו איז אז די נפש הבהמית זאל זיך פארלירן מצד די גדלות פונעם אייבערשטן זאל זיך פארלירן פאר דעם נישט נישט דאס איז נישט ווי די נשמה וואס וואס זי ווערט נתגלה איר שייכות מיט דער מדריגה זי פארלירט זיך און דער מדריגה פון הנפת העומר איז אז מען זאל אויפהייבן די נפש הבהמית אז מען זאל זי זאל אנהייבן דערהערן אז עס איז פארהאן א מדריגה וואס האט אנגערופן אין סוף אז עס איז דא א מדריגה פון אלוקות וואס דארטן איז א מדריגה וואס איז העכער פון וועלט וואס זי געפינט זיך טאקע נישט

קומט צוריק צו זיך. דער עבודה פון ספירת העומר של ה, דער עבודה פון נפש בהמית איז אז די נפש בהמית זאל דערהערן אז זי טויג נישט, אז זי איז גארנישט, אז די מציאות פון וועלט איז גארנישט נישט ווערט. דאס איז דער הנפת העומר. און דערנאך, דאס איז נאר א, דאס איז איין שלב, די הנפת העומר. און דערנאך איז די עבודה ממשיך זיין היום יום א' לעומר, ממשיך זיין אז די נפש בהמית דורך איר ביטול קען טאקע ארויסברענגען דער מדריגה פון פון ממחרת השבת.

וועלט איז אלעמאל וועלט, און מציאות איז וועלט, נישט אלוקות ווי ס'איז העכער פון וועלט. מ'וויל האבן אז א הכנה צו מתן תורה, ווי אלטער רבי רעדט באלד אפשר נישט מתן תורה, אבער א הכנה צו מתן תורה איז אז דער מציאות, דער מדריגת, דער מדריגה פון מענטשן וואס מצד דעם איז ער א חלק פון וועלט, און דאס האט ער ליב, און אין דעם געפינט זיך זיין געשמאק, אט דאס איז טאקע זיין מציאות, אז ער זאל ווערן א כלי צו א מדריגה פון אלוקות וואס איז העכער פון וועלט, וואס איז העכער פון די מציאות העולם. ווי איז דאס? די ערשטע שלב איז אז מען הייבט אים אויף, אז מען דערציילט אים זאכן און מען גיבט אים צו פארשטיין זאכן וואס איז טאקע העכער פון זיין מציאות, מען גיבט אים צו פארשטיין מדריגות אלוקות וואס איז טאקע נישט בשייכות מיט זיין מציאות, און וואס טוט עס אויף אין אים אז ער פארלירט זיך? ער פילט אז ער טויג נישט, אז דער מדריגה האט קיין שייכות נישט מיט אים, ער איז נישט קיין יחסן דארטן, ער פארלירט זיך, ער פילט אז ער טויג נישט, דאס איז דאס איז דער הנפת העומר, און דערנאך דער געפיל אליין אז מען טויג נישט, אז א מענטש פילט אז ער איז בקטנות, אז זיין מציאות איז קיין האט קיין ערך נישט לגבי דעם אייבערשטן, דורך דעם קען זיין היום יום א' לעומר אז דורך דעם ביטול קען ער טאקע דורכפירן און קען טאקע דורך אים לייכטן דעם אור וואס איז העכער פון מציאות העולם. דורך דעם געפיל אליין וואס וועלט פילט זיך אז זי געפינט זיך בצמצום און וועלט פילט זיך אז זי טויג נישט מיט מיט דורך דעם מיט דורך דעם ביטול קען זי קען דורך איר נתגלה ווערן דעם אור השם וואס איז דעם אור וואס איז טאקע העכער פון וועלט. דער אלטער רבי טייטשט נישט אזוי אויס דעם ענין ווי דאס איז למטה, אלטער רבי רעדט אלץ אין אותיות הקבלה ווי דאס איז למעלה. אבער דאס איז לכאורה דעם תוכן הענין וואס דער אלטער רבי ברענגט ארויס. אז מען רעדט אין ענין פון וספרתם לכם, און רעדט מען טאקע ווי דער אלטער, וואס זאגט דער אלטער רבי אין אנהייב מאמר, וספרתם לכם, עס זאל מאיר זיין די עשר ספירות שלמעלה למטה אין נפש האדם. די עשר ספירות שלמעלה איז העכער פון דער מציאות האדם. העכער פון דער מציאות פון מענטשן. מען רעדט דאס זאל לייכטן לויט דער אלטער רבי טייטשט לכם אים אין דער מענטשנס מציאות אין זיין אייגענעם לעבן אלס מענטש אלס חלק פון וועלט זאל דארטן לייכטן די עשר ספירות שלמטה שלמעלה. ווי קען לייכטן אין א מענטשן אין זיין מציאות, ווי קען לייכטן עשר ספירות שלמעלה? ווי דער אלטער רבי זאגט דא, דער נפש בהמית דארף טאקע דערהערן אז זי טויג נישט, און דורך דעם וואס זי דערהערט אז זי טויג נישט, קען זי אויכעט דורך איר נתגלה ווערן די עשר ספירות שלמעלה, היום יום א' לעומר, קען מאיר זיין, מלמעלה למטה, קען מאיר זיין טאקע דער אור וואס איז העכער פון וועלט, קען טאקע לייכטן דורך אין איר מציאות, דורך איר ביטול. אבער לאמיר עס בעסער אפשר אפשטעלן ווייל דער אלטער רבי רעדט יע מער אויסגעטייטשט. וזהו וספרתם לכם. וזהו לרצונכם. ודאי רעדט אט ער, וזהו לרצונכם, כדי שיהיה ביטול הרצון שלכם. על ידי המשכת המקיפים הנ"ל על ידי ספירת העומר. און וואס איז דער וואס איז דער סוף דא? וואס איז דער וואס איז דער טייטש אין עבודה ווי דער אלטער רבי טייטשט דאס אז זאל זיין דער ביטול הרצון שלכם. זאל נתבטל ווערן דער נפש הבהמית, נפש הבהמית זאל דערהערן אז וואס זי וויל און וואס זי ליגט, טויג נישט, דאס דארף מען פועל זיין מיט נפש הבהמית, נישט אז מען זאל מגלה זיין עפעס א טיפקייט אין דער נפש הבהמית גופא, זי זאל דערהערן אז זי טויג נישט, און נתבטל ווערן, דאס איז דער ארבעט מיט ספירת העומר, ביטול הרצון שלכם, די נפש הבהמית זאל פילען אז איר געשמאק אין עולם הזה טויג נישט, ווי אזוי וועט זי דערהערן אז ס'טויג אינגאנצען נישט, דורך דעם וואס ס'וועט לייכטן דער בחינת מקיפים שלמעלה.

דעם א די די מקיפים זענען העכער פון וועלט, דאס זאל לייכטן, וואס דאס וואס דאס איז די בחינה פון ממחרת השבת העכער פון מציאות, העכער פון שם הווי', דאס זאל לייכטן לכם למטה, להפיכת נפש הבהמית גם כן שיהיה ביטול רצונכם. און מצד און אין א געוויסער זין איז ספיר ספירת העומר איז אסאך א א א א העכערע עבודה פון פון יציאת מצרים. יציאת מצרים גופא ווערט נישט נתחדש א נייעם ענין, יציאת מצרים ווערט דער נשמה משוחרר, נפש הבהמה, דער עבודה פון ספירת העומר ווערט נתחדש אז די נפש הבהמית ווערט נתבטל אז זי דערהערט אז איר אייגענעם רצון וואס זי ליגט אין איר געשמאק, איר לרצונכם, וואס זי, וואס זי, די זאכן וואס זי זעט אין דעם א געשמאק, זי, זי אליין פילט אז ס'טויג נישט, אז ס'איז גארנישט נישט ווערט. דאס איז דער עבודה וואס א איד ארבעט מיט זיך אויף צו אריינהאקן אין זיין מציאות, אז וועלט איז איז האט קיין חשיבות חשוב אז וועלט מצד עצמו האט קיין חשיבות נישט און יעמאלט הייבט אן די נפש הבהמית מרגיש זיין אז אין דעם די זאכן וואס זי ליגט איז דאס נישט איז דאס איז דאס איז גארנישט נישט ווערט ווערט איר רצון נתבטל זי ווערט נתבטל זי ווערט בטל וזהו מיום הביאכם את עומר את עומר

אז די זאכן אין וואס ער ליגט טויג נישט, און דאס איז עבודה פון פון נײַן און פֿערציק טעג, אז די אלע פרטים וואס אין די געשמאקן וואס א מענטש ליגט אין זיי, וואס בכללות איז דאס מ"ט מ"ט ספירות, יעדער יעדער מידה, יעדער תנועה, יעדער געשמאק וואס א מענטש וואס די גאנצע געשמאק וואס מען האט איז די געשמאק פון מידות, און די זאכן וואס דער נפש הבהמית איז אינוואלווד איז בכללות שטעלט זיך אויס אין ניין און פערציג טעג, און די עבודה איז אויף צו דערהערן טאקע אין יעדן פרט ווי דאס טויג נישט, מקרב זיין דעם הארת המקיף צו יעדן פרט פון דעם מענטש זאל טאקע אפלעגן ביי אים בפנימיות ווי ס'טויג נישט דעם געשמאק אין עולם הזה, ווי ס'טויג נישט דעם ענין, ווי ס'טויג נישט דעם ענין, ממשיך זיין דעם הארת המקיף אין טאקע פרטים אין די נפש הבהמית.

ווי קען זיין די וואס איז די פשט אז עס איז העכער סיי פון רצוא סיי פון ספירת העומר לכאורה די רצוא רעדט מען דאך ווי די נשמה לעבט אויף צו נתבטל ווערן צו נתדבק ווערן צו דעם אין סוף ווי די אלטער רבי גערעדט אין פריער און ספירת העומר איז אז די נפש הבהמית דערהערט אז וועלט טויג נישט און וואס קען זיין מתן תורה העכער רצוא איז אז די נשמה לעבט און זי האט אן אהבה צו מדריגה פון ארויסגיין פון מציאות פון וועלט. ספירת העומר איז, אז דער נפש הבהמית דערהערט, און זי ווערט נתבטל, זי פארלירט זיך, זי פילט אז איר מציאות האט קיין חשיבות נישט, ווי קען זיין אז מתן תורה איז נאך העכער פון דעם? איז דא זאגט ער, ווייל זאגט ער אז, שהוא למעלה מתפילת שחרית שהוא הרצוא כנ"ל, ואהבת בכל לבבך, פארוואס איז דאס העכער פון דעם, שעדיין אינו בבחינת ביטול בתכלית כי יש מי שאוהב וכו'. די נשמה געפינט זיך אין א רצוא, די נשמה וויל, זי האט אן אהבה, זי זוכט נתקרב ווערן צו דעם אין סוף, דאס וואס ער זאגט דער יש מי שאוהב איז זייער א, אז ס'איז דא עימיצער וואס וויל, איז דאס שוין נישט קיין ביטול בתכלית, דאס איז נישט קיין תכלית הדביקות צו אלוקות, דער רצוא איז א הכנה, דער רצוא איז א הכנה צו דער שוב, דער רצוא איז וואס די נשמה וויל ארויסגיין פון איר מציאות און וויל נתקרב ווערן צום אייבערשטן, אבער דאס אליין וואס ס'איז דא עימיצער וואס וויל נתקרב ווערן צום אייבערשטן, איז דאס איז דאס איז דאס נישט איז דאס נישט קען קען מען קען איז אחדות מיט אלוקות קען דאן נישט זיין ווייל ס'איז דא אימיצער וואס וויל מה שאין כן בלימוד התורה שהוא דבר הוויה ממש בפיו כמו שכתוב ואשים דברי בפיך דברי ממש אני המשנה המדברת בפיך. דא רעדט א הויכע מדריגה אין תלמוד תורה, א איד וואס א איד לערנט און ער הערט בכלל נישט זיין אייגענע מציאות. ס'איז נישטא דאס וואס איך, נישט וואס איך לערן בכדי אז איך זאל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן. דער אלטער רבי רעדט דער ענין פון תלמוד תורה איז אז ער לאזט אלוקות נתגלה ווערן דורך אים. נישט וואס איך גיי זיך אוועקזעצן לערנען, איך וויל איצטער משיג זיין דער תורה. נישט וואס איך וויל איצטער משיג זיין דער תורה. לערנען איז אז, אז, אז לאזן אז דער תורה זאל מער זיין ביי אים אין קאפ. ס'איז די הויכע מדריגה פון תלמוד תורה, ואני המשנה המדברת ואשים דברי בפיך, אה וואס איז דער גאנצער תלמוד תורה? דער גאנצער תלמוד תורה איז אז דער אייבערשטער'ס ווארט זאל קענען געפינען זיך ביי אים, אז א איד זעצט זיך אוועק לערנען, וואס איז דער פשט פון לערנען? אז א איד זאל פארשטיין, אין זיין מח זאל ער פארשטיין תורה, איז פאראן איין אופן אז ער לערנט תורה, ער וויל פארשטיין דער תורה, וואס ער לערנט, ער וויל משיג זיין חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, דאס איז אלץ א בחינה פון רצוא, דאס איז אלץ דער ענין פון רצוא וואס די נשמה זוכט זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן. שבועות איז אז ס'איז דא מתן תורה. אלוקות, דער זיין זיין אוועק זיין זיך אוועק זעצן לערנען איז אז תורה זאל אנקומען ביי אים אין קאפ. נישט ער זוכט משיג זיין דער תורה. ער גיט ארט אז תורה זאל ביי אים אנקומען אין קאפ. דערפאר זוכט ער פארשטיין תורה. ער זוכט פארשטיין תורה בכדי אז דער תורה זאל ביי אים אנקומען און מונח זיין ביי אים אין קאפ. דאס איז אן אנדערע הדגשה. נישט ער זוכט לערנען תורה בכדי אז ער זאל נתקרב ווערן צום אייבערשטן, ער וויל לערנען תורה ווייל ער זוכט אן ארט אז דער אייבערשטער זאל דארטן קענען זיך זאל זיך דארטן קענען נתגלה ווערן. נישט דארט נישט נישט נישט וואס ס'איז דא א מציאות וואס ער זוכט פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן. דער איינציגער מציאות וואס איז פאראן ס'איז פאראן דער אייבערשטער, און מיין מח איז א פלאץ אז ער זאל זיך קענען געפינען דארטן. דער סארט ביטול איז נמשך געווארן ביי מתן תורה. כש ואשים דברי בפיך דברי ממש אני המשנה מדברת בפיך וכמאמר רזל אלו ואלו דברי אלקים חיים דאטער בשעת א איד לערנט תורה און איצט ס'דא זיין מח און ער זוכט משיג זיין די חכמתו של הקדוש ברוך הוא איז איז דאס נישט אני המשנה מדברת בפיך איך זעץ זיך לערנען

ער לערנט מיר אויס זיין חכמה ער איז נישט הקדוש ברוך הוא דאס איז אני המשנה מדברת בפיך דאס אלו ואלו דברי אלקים חיים בשעת א איד ווי בית שמאי האט גערעדט תורה האט גערעדט ווער וואס איז געווען זיין לערנען נישט ער האט זיך געזעצט לערנען ער ער האט געלערנט מיט א ביטול ער ער איז געווען גרייט אז תורה זאל אים אויסלערנען דאס איז געווען גרייט ער איז געווען גרייט אז תורה זאל אים אויסלערנען און בשעת ער האט גערעדט א ווארט האט האט האט עס גערעדט תורה אליין האט גערעדט נישט ער האט גערעדט. אויב זיין לערנען וואלט געווען זאג א פשט ווי מען זעצט זיך לערנען און יעמאלט איז דאס מיין לערנען, ס'קען זיין מיין סברא זאל זיין א אויסגעהאלטענע סברא קען זיין ס'נישט קיין אויסגעהאלטענע סברא, בית שמאי האט זיך געזעצט לערנען ער האט געוואלט אז די גמרא זאל אים אויסלערנען, תורה זאל אים אויסלערנען, נישט אז נישט נישט וואס ער גייט לערנען, תורה זאל אים אויסלערנען. דער אלטער רבי רעדט דעם סארט ביטול אסאך מאל אין די מאמרים פון שבועות, דער דער דעם דעם דעם דעם ביטול פון תלמוד תורה, אני המשנה מדברת בפיך, א תורה אז אז א איד זעצט זיך אוועק ביי די גמרא אז די גמרא זאל אים לערנען, די גמרא זאל אים אויסלערנען, נישט ס'נישטא דער דער דער ס'נישטא דער מענטש וואס ער גייט ער זוכט איצטער משיג זיין דעם ענין, דער ספר דארף ביי מיר דארף צו מיר אנקומען, דאס איז א. ס'איז א מדריגה פון ביטול פון נפש האדם, ס'איז נישט א זאך וואס איז, א מענטש האלט ביי דער מדריגה וואס ער זוכט נישט נתקרב ווערן, ער זוכט נישט וואס ער זוכט, ער איז דער מקבל, ער איז א כלי אז תורה זאל אין אים אנקומען, אזא מין סארט ביטול איז דאס, ס'איז אויך א, ס'איז א ביטול וואס א מענטש האלט דערביי, ס'איז נישט עפעס א, ער האלט ביי דעם אז תורה זאל ביי אים, אויף וואס איז זיין גאנצע מציאות אן ארט אז תורה זאל דארטן קענען אנקומען, און תורה זאל קענען ווערן פארשטאנדיג. כמשכון ערב הדברי אלקים חיים, שהם דברי אלקים ממש גילוי רצונו ממש למטה, וזהו ודברת בם בם ממש, הוא בחינת ובכל נפש נפשך היינו לקשר מחשבה במחשבה וכו'. איז אויף דעם ענין דארף, אויף דעם ענין זאגט אלטער רבי דארף מען האבן פריער דעם בירור נפש הבהמית, ס'איז נישט גענוג נאר דעם בירור פון נשמה. און פריער זאגט אלטער רבי דאס דאס איז א נייע ווארט פריער זאגט אלטער רבי פארוואס דארף מען האבן די בירור נפש הבהמית ווייל די כוונה פון תורה איז גילוי רצונו יתברך למטה אז זאל לייכטן אלוקות למטה ביי א מענטשן דא למטה זאל לייכטן זאל לייכטן אור התורה און יעמאלט פיין אויף יעדע צורת האמר אז דער מענטש דער נפש הבהמית זאל זיין א כלי צו די אור התורה שלמטה אבער וואס די אלטער רבי קומט זאגט דא איז דאס אסאך מער דער נשמה מצד עצמה איז דאך נישט קיין כלי צו מתן תורה. די נשמה מצד עצמה, אפילו אז מען זאגט ישראל עלו במחשבה, אבער די נשמה ציט זיך צו דעם אייבערשטן, איז דאס א מדריגה פון די נשמה ציט זיך צום אייבערשטן, איז פאראן אימיצער, די נשמה זוכט נתדבק ווערן צום אייבערשטן, מען דארף אויפטון בכדי אז די נשמה זאל נתבטל ווערן, איז דאס דורך די עבודה פון נפש הבהמית, דער נפש הבהמית גיט צו דעם ענין אז מען איז זיך מתבטל פאר דעם אייבערשטן, די תנועת הביטול דאס ווערט בכדי אז די מענטש זאל נתבטל ווערן צום אייבערשטן, דאס איז דורך די עבודה פון ספירת העומר וואס פועלט א ביטול אין דעם נפש הבהמית, און דער ביטול מאכט דער נשמה אויכעט א כלי צו מתן תורה, אז ער זאל לערנען תורה, נישט בכדי אז ער זאל אנקומען צו וואו ער לעבט, צו אנקומען צו וואו ער, צו זיין רצוא, נאר וואס זאל זיין זיין לערנען, ער איז בטל, דאס הייסט, נישט ער זוכט זיך דא אויפהייבן, אזוי ווי דער ביטול פון נפש הבהמית, דער אלטער רבי זאגט פריער, נפש הבהמית איז דאך נישט שייך עס צו זאגן, נפש הבהמית זוכט אז זי זאל עפ ערגעץ וואו אנקומען, די נפש הבהמית איז א חלק פון וועלט. ווי אין וואס פאר א אופן איז מען פועל אז זי זאל זיך פארבינדן מיט א מדריגה פון אלקות וואס איז העכער פון מציאות, דורך דעם וואס זי פארלירט זיך לגבי דעם ענין, זי דערהערט אז זי טויג נישט, איז דעם זעלבן געפיל איז פועל די נפש הבהמית אין די נשמה אויכעט, אז די נשמה דערהערט אז איר רצוא טויג אויך נישט, און מען דארף לאזן פלאץ אז אלקות זאל אנקומען. ער זוכט נישט אז ער זאל אנקומען ערגעץ, ער זוכט, ער זוכט נישט אז ער זוכט אז ער זאל אנקומען אין א געוויסער פלאץ, ער איז בטל און ער גיט פלאץ אז דער אייבערשטער זאל קענען אנקומען אין אים. איז בכדי צו זיין א כלי צו מתן תורה דארף מען האבען א ביטול דווקא, וואס דאס איז נישטא אין די נשמה, דאס איז דורך די עבודה פון ספירת העומר, דעם ביטול הרצון שלכם. אך הנה אמרו רזל כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו, אז מאחר שיש ודבר בפני עצמו, אז אף כשמדבר דברי תורה אין זה דבר הוויה כלל, ואין זה גילוי רצונו כלל, רק צריך להיות מקודם בחינת הרצוא, יציאת מצרים ממטה למעלה כנל.

ועל ידי זה אחר כך על ידי ספירת העומר הוא המשכת המקיפים למטה לעומר ספרתם לכם כולו שבע שבתות ויכול להיות אחר כך מתן תורה בשבועות שהוא גילוי רצון הקב"ה למטה בעסק התורה איז דער נקודה וואס אלטער רבי זאגט דא בכללות ס'דא צוויי נקודות וואס אלטער רבי רעדט אלס הכנה צו מתן תורה מתן תורה איז אז דער וועלט זאל זיין א פלאץ וואס אין אים די תכלית הביטול אז אז וועלט דער מענטשן און דער וועלט איז א פלאץ וואס דורך וואס אין זיי קען נתגלה ווערן דעם אייבערשטן. בכדי אז דער מענטש זאל זיין א פלאץ וואס דורך אים זאל נתגלה ווערן דער אייבערשטן, דאס הייסט אז דער מענטש זאל שטיין מיט א ביטול אז ער זוכט נישט ער זוכט זיך אויפהייבן, ער זוכט זיך אנקומען, נאר וואס וואס איז זיין גאנצער פאנקשען, א פלאץ וואו אלוקות זאל קענען לייכטן, דארף ער האבן סיי דער עבודה פון רצוא אז ער זוכט ארויסגיין די נשמה, דארף משחרר זיין די נשמה פון די הגבלות הגוף פון נפש הבהמית, אז די נשמה זאל לויפן און האבן א אהבה צו צו צו צו צו דעם בחינה פון אין סוף, און ער דארף און בכדי אז וועלט זאל זיין א כלי צו דעם, דארף ער אויכעט אויפטאן דער עבודה פון ספירת העומר אז דער אז דער נפש הבהמית זאל נתבטל ווערן. די ווארט וואס איך האב פריער געזאגט, אלטער רבי זאגט עס, דאס זאגט אלטער רבי פשטות דער אז דער נשמה, דער הכנה פון דער נשמה איז וואס זי שטייט אין א רצוא, זי לעבט צוגיין צו דעם אין-סוף, און דער עבודה פון ספירת העומר מאכט דער וועלט א כלי אז אין וועלט זאל לייכטן דעם אור יתברך למטה, אבער לכאורה אויכעט דעם רצוא דארף מען אויכעט אנקומען אין אנדערע ערטער חסידות שטייט קלאר דעם ענין אז דער רצוא פון דער נשמה אליין איז נישט גענוג, דווקא דורך דעם וואס דער נפש הבהמית ווערט נתבטל טוט זי אויף אין דעם נשמה א ביטול וואס דורך דעם ווערט ער א כלי צו מתן תורה וואס דער רצוא מצד עצמו האט נישט. דעם עומר איז פועל א ביטול, דאס איז זיכער.